א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויצא, די מצב אין ארץ ישראל איז שרעקליך, ס'איז ממש נישט צו דערטראגן שוין, ווייל די חברה אין יוראפ, די EU האט זיך צוזאמגענומען אז די אלע עסנס די אלע זאכן וואס ווערט געמאכט אין ארץ ישראל מוז ארויסשטיין צו דאס איז פון לפני הכיבוש פון די גרעניץ פון סיקסטי סעווען צו לאחר הכיבוש, און זיי גייען עס בויקאטן, און כ'האב היינט געזען אן אינטערוויו. די טמא'נע כלי מיטן פיינענס מיניסטער פון ארץ ישראל און ער זאגט ס'איז א מורא'דיגע בראך פאר ארץ ישראל און שוין זיי האבן זיך פארלייגט אויף אונז. מיין טאטע הריני כפרת משכבו האט געהאט א שוועסטער איז ארויס נאך די מלחמה איז ארויסגעגאנגען אויף שוועדן ס'איז געווען א טראנספארט פון צוויי הונדערט מיידלעך זענען געווען אנדערנארישט האט מען זיי דארטן געגעבן אביסל ווי מ'זאגט זיי זאלן קומען צו זיך און זי איז געגאנגען נעבעך שווימען איין נאכמיטאג, און זי איז דערטראנקען געווארן אין וואסער. מיין טאטע האט מיט זיינע צוויי הענט גענומען און ער האט געגראבן א קבר פאר איר. אין אן אלטן אידישן בית החיים וואס מען האט שוין נישט גענוצט הונדערט און פופציג יאר דעמאלטס. און ער האט געשטעלט א האלצערנע מצבה, און למעשה איז די האלצערנע מצבה איז נאך געבליבן ווייל מיין טאטע האט געהאט צוויי שוועסטער, און איינע, זיי פלעגן ביידע פארן, איינע איז געפארן יעדע צוויי יאר צו יעדע דריי יאר, און זיי האבן זיך אזוי איינגעטיילט. יעצט אזוי ווי די אידישע קהילה איז שוין דארט כמעט ווי אויסגעשטארבן, האב איך געוואלט פארן מאכן אז דער בית החיים זאל זיין א הקדש, מען זאל עס נישט קענען דעסטרויען, כ'האב שוין געהאט צוגעגרייט אלע פעיפער ווארק, כ'האב געוואלט אז מיין קאזין מענדי פון חסד של אמת, זאל זיין אין טשארדזש פון דעם. ס'הייסט מיך, הער א מעשה, מיך האט ער נישט געלאזט ליגן אין דעם בית החיים ווי ער האט האלבע אידן מיט דריי פערטל אידן, נאר איך האב געקלערט, נע, וואס כ'וועל גיין זיך מיט אים ארומקריגן, זאל ער עס איבערנעמען. למעשה איז מיר אריינגעפאלן די אבילות פון מיין טאטן און פון מיין מאמען, קען איך דאך נישט אוועקפארן, כ'בין דאך געגראונדעט. איז למעשה דער רב דארטן. ער זאגט אויכעט אז עס איז שוין אויפגעגעבן זיין קהילה און ער האט שוין געמופט וואוינען אויף מאנטשעסטער צו געיטסהעד איך דענק אפילו נישט איך האב זיין נאמען אבער על כל פנים ער האט געזאגט מען דארף טוהן אין דעם נו יעצט קען איך דאך נישט טוהן און דערווייל איז עס געווארן אזוי אנטיסעמיטיש אז זיי זענען געווען די ערשטע פון די אי יו די שוועדן וואס האבן אונטערגעשריבן אז זיי גייען נישט אריינלאזן קיין שום פראדוקטן פון ארץ ישראל נאר אז ס'שטייט ארויס פון ווי ס'קומט און טאמער ס'קומט פון די ווי זיי רופן דאס וואס די ישראלים באזעצן קעגן די רעזעלושען פון די יו ען גייט מען נישט אריינלאזן די עסענס צו וואטעווער איט איז פון מדינת ישראל. יעצט האט זיך אנגעהויבן אין אפסטעיט א קעיס די געוועזענע וואך פון א בחור וואס ער טענה'ט אז מען האט אים מאלעסטעט און דאס איז די ישיבה אויף סאוט פאלסבורג דאס איז דער רויבפויגל, וואכטפויגל, דער טמא'נער פויגל ער איז דארטן דער ראש ישיבה. יעצט דעם זומער האט מען אנגעטון גרויסע צרות פאר די משפחה איך בין דארט געווען כ'האב זיי פרובירט צו געבן חיזוק. ווייל איך האלט אז מען מוז קומען פאראויס און ס'האט זיך יעצט אנגעהויבן. יעצט דער דזשאדזש וואס איז דארטן איז א באקאנטער דזשאדזש, ער פאר א שטיקל קאקאש קעיק פארקויפט ער זיך, משה דוד וואלטער דאך א קוקו דלוקו, דער קוקו דלוקו האט א גאן ליגעל איר הערט? און ווער האט עס אים געגעבן? דער דזשאדזש! און איין טאג האט ער געסטראשעט עפעס אן ארבייטער מיט די גאן איז האט ער געמאכט א קעיס קעגן אים און דער דזשאדזש האט עס ארויסגעווארפן. שטעל דיר פאר ווי ביליג ער איז, ער פארקויפט זיך פאר קאקאש קעיק. ער איז זייער א ליבערעל דזשאדזש, ער קריגט זיך כסדר מיטן דיסטריקט אטוירני, ער זאגט אייביג פארן די עי, טאמער עסטו מיר ווייזן א קעיס און איך וועל האלטן אז יענער איז שולדיג, געב איך אים די מעקס, ער געט נישט נאך איין טאג. לאידך גיסא, ער ווארפט ארויס פערציג פופציג פראצענט פון אלע קעיסעס, ווייל ער זאגט ניין איך בין נישט קאנווינסד, איז למעשה ווען ס'גייט פאר א דזשורי האט עס נישט מיט צו ער איז קאנווינסד צו נישט, האבן זיי געטון די זעלבע חכמה וואס. סקווירא האבן געטון איז זיי האבן אריינגעשטעלט א דעם דזשאדזש אז זיי ווילן גיין אין פראנט אוו די בענטש סאו ס'דארף גרויס רחמים אז מ'זאל איינזעצן דעם מאלעסטערער נאר הער אויס ס'איז שוין נישט אזוי ביליג ווי ס'איז געווען צו טאטשן א קינד. יעצט כ'האב באקומען אינסייד אינפארמעישן, כ'נעם זעכצן און א האלב דיסקלעימערס אז. משה דוד וואלטער, ער האט געוואלט דורך רעדן מיטן דזשאדזש דעם קעיס אבער די דזשאדזש האט אים געזאגט אההה נא נא נא נא נא איך רעד נישט מיט דיר די זאך סאו מיר זעהן וואס וועט זיין בסוף כל סוף לאמיר זיך דאך אויפן צדקות פונעם דזשאדזש ווייל סוף כל סוף שטייט דאך הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב קען דאך נישט מאכן חוזק פון דעם ר' שמעון בן יוחאי'ס הלכה בידוע. יעצט נישט וואס איך מיין צו זאגן אז מען פסק'נט נישט פעיר ווייל ס'הלכה בידוע ניין א איד באקומט זיך זיין טשענס אין קאורט נאר וואס איך מיין צו זאגן איז. אז טאמער העט ער זעהן אז ער איז טאקע שולדיג איז האף איך ער העט אים געבן די מעקסימום. סאו ס'האט זיך שוין אנגעהויבן פאריגע וואך ס'ציהט זיך די וואך מיר זעהן וואס ס'העט זיך אויסלאזן. יעצט ווי באוואוסט איז אז דער סקווערע רבי האט א בויפרענד און א גוירלפרענד, די גוירלפרענד איז הילערי קלינטאן און די בויפרענד איז קענעט גריבעץ, ער איז געווען אמאל א דיסטריקט אטוירני אין מאנסי אין ניו סיטי און ער האט זיך עפעס פארטשעפעט דארט מיט איינע פון זיינע סעקסרעטעריס און. ער איז געווארן אויס דיסטריקט אטוירני, ער האט אבער נאך אפאר קאנעקשאנס צו אפאר דזשאדזשעס און מען נוצט אים. כ'ווייס ס'איז געווען א קעיס, אזוי האב איך געהערט, אין אן אנדערן קאורט געוואלט איינעם רעפרעזענטן, האט דער דזשאדזש געזאגט אין מיין קאורט קומסטו נישט אריין, ביקאוז דאס איז נישט קיין מען אוו רייטשעסנעס, איך טראסט אים נישט. עניוועי, זעהט אויס אז אין מאנטיסעלאו לאזט מען אים יא אריין, און ער גייט זיין דער וואס ער איז דער צד שכנגד. ער זאגט אז ס'איז אינעסענט. אוודאי אז ער האט עס געמעגט טון און איז דאך יעדער איינער וואס טוט עס אינעסענט. ס'הייסט און אזאלעכע דזשאדזשעס האבן מיר אונז און אזאלעכע דיסטריקט אטוירניס האבן מיר אונז. הייבט זיך יעצט אן די קעיס קעגן דעם געוועזענעם דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין. ס'איז דא איינער וואס הייסט דזשאן גיושא. אים האט מען איינגעזעצט אויף זייער אסאך יארן ווייל. ער האט געהארגעט א מענטש. ער האט אבער געהאלטן אין איין שרייען אין פריזן אז מ'האט אים געפרעימט, ס'איז נישט אמת די גאנצע זאך, ס'איז נישט געווען קיין פעיר טרייעל, מ'האט אים געסטראשעט, אזוי ווי יעדער קומט דאך ארויס יעצט מיט טשארלס היינס, סאו. דעם מאנטאג האט זיך אנגעהויבן די טרייעל פון אים נאכאמאל, אבער נישט צו ער איז אינעסענט צו ער איז נישט, ס'האט זיך אנגעהויבן צו טשארלס היינס האט דא געטון וואס מ'טאר נישט. יעצט מאנטאג טרעט אויף ניקעלאוזי. ניקעלאוזי איז דער וואס איז דער וואס האט ברוך מרדכי'ן אויך איינגעזעצט. ער איז געווען א דיסטריקט אטוירני. דאס איז דאך אלעס געגאנגען אונטערן טישו מיט געלט. און דאס איז געווען די פרוי ניקעלאוזי וואס טאמפסאן האט איר איבערגעגעבן אז מען זאל ריטרייעלן דעם קעיס פון ברוך מרדכי'ן. בקיצור, זי האט אויך געמאכט אסאך עררארס. און לויט ווי איך הער, כ'ווייס נישט צו כ'מעג עס זאגן צו נישט, נאר דער רוצח פון חזקי שמה'ס די וויינבערגער פרשה גייט נאכאמאל ארויסקומען, און דא, איך ווייס נישט צו איך מעג זאגן די אלע, ס'איז שוין דא די אלע מענטשן וואס זיי מוזן נאכאמאל טעסטיפייען, וואס זענען געקומען זאגן ליגנט, און דער גראדע וואס איז געקומען זאגן ליגנט איז געווען א שליח, כ'וויל אויך נישט זאגן פון וועם, און זיי ווייסן שוין היינט אלעס, די גאווערמענט האט אייביג אלעס געוואוסט, נאר זיי האבן זיך געמאכט ווי זיי ווייסן נישט, היינט ווילן זיי יעצט דערגיין ווייל יעדער וויל באגראבן טשארלס היינס. יעצט, ראו מה בין בני לבין חמי. כ'האב ענק דערציילט, ס'איז געווען איינער

דארטן וועלן זיין די גרעסטע רבנים, ס'וועט זיין דער הויפט רב ראביי דעיוויד לאו און יצחק יוסף ער איז פאר די ספרדים א זון פון רב עובדיה, און ס'וועט זיין די אסאסיעישאן אוו קאמיונעל ראבייס, און זיי גייען מאכן א ריזיגע אסיפה קודם כל. ס'איז דאך אן אומגליק וואס ס'גייט פאר אין די אידישע וועלט, די רבנים זענען די גרעסטע חזירים וואס איז דא. חזקאל טייטלבוים דארפסט דיך נישט זארגן, דו ביסט נישט דער איינציגער, אלע רבנים זענען אזוי, דער נאמען רב דאס איז א ניק נעים, א רב הייסט א חזיר. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, זיי זאגן אז ער האט עוסק געווען אין די זעלבע ווי בוני עולם און מחריבם, אבער אזוי ווי דער זילבער, דער קאזין פון דעם מענדל זילבער מיט האדרע סטאדרע זילבער, ער פלעגט נעמען אין עמפייער סטעיט בילדינג האט ער געהאט אן אפיס און יעדע פרוי וואס איז נישט געווען פערטל האט ער זי געגעבן זאמען, יעצט זאגן זיי אז דער עזרא שיינבערג האט אויך עוסק געווען אין דעם. און ער האט טאקע געוואוינט מיט פרויען, און ס'איז א גאנצע שאלה וואס דא גייט זיין מיט די קינדער, קודם צו זיי מעגן ווייטער וואוינען מיט זייערע מענער, און וואס איז מיט די קינדער, די רבנים ווען זיי מאכן א חורבן מאכן זיי אזא חורבן אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, דער פשוט'ער באלעבאס, ער ארבעט אין מאנהעטן, ס'כאפט אים אן א תאווה, גייט ער אין א בית זונות און נעמט א גויטע, מסתמא זענען זיי רוב גויטעס ווייל אין ניו יארק. וואוינען מער גוים ווי אידן, גיי איך נאך רוב. ר' משה פיינשטיין האט דעם היתר גענוצט אז מען מעג קויפן אין א זאמען באנק זאמען, ווייל רוב מענטשן וואס זיי וואוינען אין ניו יארק למשל זענען גוים, אדער רוב מענטשן פון די וועלט פון אמעריקע זענען גוים. די איינציגע מיסטעיק וואס ר' משה האט געמאכט, כ'בעט אים איבער מיט זיין כבוד התורה, ער האט נישט געכאפט, אז דער רב איז א גרעסערע חזיר ווי דער גוי. סאו ס'איז דא צוויי חששות, אדער ס'איז פון א גוי אדער ס'איז פון א רב. ס'איז אנבעליוועבל. בקיצור, איז דער שיינבערג האט געוואוינט מיט פרויען אויכעט. איז קודם כל דארף מען וויסן וואס איז מיט די פרויען צו זי נאסר על בעלה צו נישט. ס'איז דא א באקאנטע תשובה, כ'האב עס שוין אמאל נאכגעזאגט, אז. איינער האט איינגערעדט א פרוי זיי וועלן צוזאם האבן תשמיש, און דאס קינד וואס וועט געבוירן ווערן וועט זיין משיח, בקיצור ס'איז געבוירן א קינד ס'איז נישט געווען משיח, איז ער געלאפן פרעגן דעם רב וואס צו טון, איז א שאלה צו ס'הייסט אן אנוסה אדער א מפותה, דאס הייסט ס'איז נישט געווען קיין אשת כהן ווייל דארט איז נישט קיין חילוק, סיי אונס און סיי מפתה איז די זעלבע זאך, אבער דא איז געווען א חילוק, ווייל טאמער האלט איך ס'איז אן אונס, נישט קיין חילוק צו מען נעמט א גאן צו מען רעדט יענעם איין, דעמאלטס איז זי מותר לבעלה, און טאמער האלט איך אז ס'איז א מפתה איז זי זיך אליין שולדיג און זי אסור על בעלה. אזוי ווי ביי חזקל, ביי חזקל טייטלבוים זענען די רבנים נאכנישט קלאר צו ס'איז אונס און מפתה, איך האלט ס'איז געווען א מפתה, זיי האבן זיך שוין געמוזט קענען אסאך יארן שפילן ליבע, נאר די רבנים האבן געזאגט ס'איז אן אונס זי זאל קענען ווייטער וואוינען מיט איר מאן ווייל ער האט באצאלט געלט, און נאכדעם איז א שאלה וועגן די קינדער. דער שיינבערג האט געוואוינט מיט די פרויען, ער האט געמאכט זיי זאלן האבן קינדער, אבער דאס איז די קלענסטע צוויי שאלות, די דריטע שאלה וואס די רבנים שטעלן יעצט אראפ איז מיין שאלה, וויאזוי איז דאס אז די רבנים וואס זיי דארפן זיין די שפיגעלע פון כלל ישראל, די שיינקייט פון כלל ישראל, זענען אזאלעכע מנוולים אז א נארמאלער מענטש טרויט זיך נישט צו טון אזאלעכע מנוולות. און דעי'ר טרייענג טו פיגער דעט אוט, און לאמיר האפן זאל מען ארויסקומען מיט א סעלושען, ווייל טאמער נישט זעמער אונז אויף גרויסע שרעקליכע געהאקטע צרות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך פון אונזער צודרייטן עולם, מען ארבעט א גאנץ לעבן קעש, קומט צו ריטייערמענט האט מען גארנישט, און מען האט קיינמאל גארנישט, מען האט וועלפער פוד סטעמפס, ס'דא יעצט סיטי דזשאבס וואס איז אוועילעבל, זיי צאלן פון עלף א האלב דאלער א שעה ביז דרײַצן א האלב דאלער א שעה נאך דרײַ יאר, דו האסט העלט בענעפיטס פון די סיטי, און ס'איז אויכעט דא זומער די דזשאב אוועילעבל. די סיטי אוו ניו יארק נעמט יעצט אן אפליקעישאנס אז מ'זאל זיין, די טייטל איז סקול קראסינג גארדס, פארוואס למשל אין וויליאמסבורג דארף מען אונז האבן די גוים און די גויטעס זיי זאלן דאס טון, און ביי אונז פארשטייסטו. אונז זיצט מען און מען פוילט אפ א גאנץ לעבן, יעצט זיי פרעגן אין די אפליקעישן אין וועלכע פריסינקט דו ווילסט ארבעטן, סיקסטי סיקס צו ניינטי, דו קענסט אריינגעבן וועלכע דו ווילסט, זיי פרעגן נישט, זיי פרעגן נאר ווי דו ווילסט ארבעטן, אבער אונז דארף מיר אריינגעבן, אונז וויל מיר ארבעטן סיקסטי סיקס און ניינטי, און נאכדעם ביסטו א סיטי אימפלאי, עס איז אנדערש, די גאנצע לעבן איז אנדערש. סאו ווער ס'איז אינטערעסירט און ער האט די טמא'נע כלי זאל ארויפגיין דערויף ווייל זיי נעמען אן אפליקעישנס דורך די טמא'נע כלי. און ווער ס'האט נישט די טמא'נע כלי זאל אריינגיין אין די פאבליק לייבערי דא אין וויליאמסבורג און זאל אויסשטעלן דעם אפליקעישאן, ס'הייסט NYPD, דו ווערסט א ארבייטער פאר NYPD, NYPD סקול קראסינג גארד, און וועסט עס טרעפן גראד. דאס איז נאך א טעם פארוואס מ'דארף האבן די טמא'נע כלי אמאל, ווייל אמאל דארף מען עס האבן. אויף צו טרעפן א דזשאב. הערשל קלאר דארף עס נישט האבן, ווייל הערשל קלאר איז דאך הערשל קלאר. ער העט נישט ארעם גיין, ער העט שנארן ביין עולם געלט. אבער דו העסט עס דארפן אמאל האבן. יעצט, כ'האב שוין לאנג געזאגט אז א מאן דארף זיך היילן ביי א מאן, און א פרוי דארף זיך היילן ביי א פרוי. כ'האב דאס שוין לאנג מסביר געווען. זיי זאגן אז דער שיינבערג האט געהאט א מעטאדע וואס דאס הייסט רילעקסעישן, ער פלעגט הייסן די פרוי זאל זיך רילעקסן און נאכדעם האט ער געטון וואס ער האט געוואלט, און דער חורבן איז אזוי גרויס אז יעדער רב האט זיך זיין אייגענעם וועג, ער איז א קבלה, קבליסט, און זיי פארפירן כלל ישראל אז ס'איז געקומען א פונקט וואס זיי גייען זיך צוזאמקומען דא צוויי הונדערט רבנים און זיי גייען דעקלערירן די זעלבע זאך פאר אלע קהילות, א מאן דארף גיין צו א מאן און א פרוי צו א פרוי. כ'בין געווען דעם שבת אין קרוינהייטס, פרייטאג בין איך געגאנגען וויזיטן דעם בית דין, די האבן זיי געגעבן א צעטל מ'מעג גיין צו די פאליס, ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך, ס'איז דארטן דא א פאסט קעסטל, מ'לייגט אריין אין אן ענוועלאופ א נאמען, אן אדרעס, א טעלעפאן, און פון ווען די בדיקה איז, און דו דארפסט בכלל נישט זען דעם רב. ס'ווערט נישט אנדערש די שאלה, אדער די תשובה, צו דו גייסט מיט א לאנג שייטל, צו מיט א קורץ שייטל, צו מיט א טייט דרעס, צו מיט א לוז דרעס, דער'ס נאו ריזען פאר אלל דיס גארבידזש. וויפיל רבנים האבן שוין אומגליקליך געמאכט פרויען? ס'איז דא א רב פון ווילימסבורג מיט אן אייגענע שול, ס'איז דא א פרוי וואס זי זאגט זי איז פון איהם שוואנגער, איז געגאנגען פרעגן שאלות, ס'איז געווארן זייער היימיש ביודעי ומכירי קא אמינא, און איינמאל האט ער זי געפרעגט האו איז יור לאוו לייף, האט זי געזאגט זייער שוואך, מיין מאן זיצט זיצט און לערנט טאג און נאכט, און ער האט מיך נישט אינזין, האט ער געזאגט וואס דיין מאן העט פארפעלן וועל איך דיר משלים זיין, ביז זי שרייט ער האט מיט איר געוואוינט, איז דאך געווען דעמאלטס טמא טומאת נידה, זי איז געגאנגען פרעגן שאלות. נאכדעם האט זי קיינמאל מער נישט געוואוינט מיט איר מאן ווייל זי האט זיך נישט געקענט מוחל זיין, און זי האט געפאפט א בעיבי, זי האט געפאפט א יונגעלע, און איך בעט אז זי זאל גיין נעמען א די ען עי, און טאמער יא זאל זי אים סוען פאר מזונות מיט אלע אנדערע זאכן, שרייען די רבנים חלילה זאלסטו עס נישט טוהן, ווייל אויב דו העסט עס טוהן איז ער א ודאי ממזר, און ממילא העסט נישט קענען מיט אים א שידוך טוהן. עניוועי, מ'וועט פרעגן זילבער די האדרעסטאדרעס'נס פירסט קאזין ווי ער האט אלס אנגעשוואנגערט די ווייבלעך. און זיי זענען דאך אויך ודאי ממזרים, א ודאי ממזר איז מותר מיט א ודאי ממזרת, נאר דאס וועט מען נישט טוהן ווייל דער סקוקולען רב האט געזאגט אז מען זאל נישט גיין צו די פאליס, אבער טאמער נישט זענען זיי ודאי ממזרים, כ'ווייס בכלל נישט ווי דער איד מעג זיך מישן אין הלכה, דער איז אן עם הארץ א פוסטע שטריק האט נישט געעפנט קיין ספר אין זיין לעבן, ער קען מאכן הינינינ ווי מישט ער זיך אין הלכה, פרעגסט אים די מינדעסטע שאלה פון שלחן ערוך אורח חיים, העט ער נישט וויסן וואס טוט זיך מיט זיך. יעצט, ס'איז דא איינער וואס הייסט מאטא פראנק, ער האט ארויסגעגעבן א פאמפלעט אז מ'זאלן אלע ישיבות ארייננעמען בחורים און מ'זאל לערנען א האלבן טאג מיט זיי, אז מ'זאל זיי מקרב זיין, זאלן האבן א פאך. יעצט וויל איך דיר זאגן, מאטא פראנק, האסט אויסגעטראפן אמעריקע, און ס'ארבעט מען שוין אין דעם יארן, און אינדערהיים איז אויך אזוי געווען אז ס'איז געווען די ישיבות האבן געהאט, מ'האט זיך געלערנט א פאך, איינער האט מיר געשריבן אמאל. א פאר בלעטער פון א ספר אז אין די ווישעווער ישיבה דארט ווי מיין טאטע האט געלערנט, די ווישעווער רב האט געהאט פֿיר הונדערט תלמידים, וואס מען האט געלערנט, ס'איז געווען וואס זיי האבן געלערנט א האלבן טאג און ס'איז געווען וואס זיי האבן זיך געלערנט סטאלעריי, שניידעריי, טישלעריי, אלע פאכן. עניוועי, איך האב דאס אנגעטראגן פאר הרב אהרן'ען מיט אפאר יאר צוריק, איך זאל לערנען קאמפיוטערס, אלע אנדערע זאכן, האט הרב אהרן מיר געזאגט, ס'וועט נישט ארבעטן, ווייל דעמאלטס וועט די גאנצע ישיבה גיין דארט ווי מען לערנט די קאמפיוטערס. ער איז גערעכט, ס'איז גענוג שווער צו האלטן א בחור היינט ביים לערנען. און אז ס'איז נאך דא א וועג ארויס און מ'זאגט נאך צו גרויסע גליקן, וועט עס נישט ארבעטן. סאו מאטא פראנק, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו זינג ווייטער און געב חיזוק פאר בחורים. וויאזוי מ'זאל אויסשטעלן דעם חינוך איז ער זאל גיין געהעריג אין קאלידזש. ווער ס'וויל זיך טאקע לערנען א פאך זאל נעמען גענוג קארידזש און ער זאל גיין אין סקול זיך לערנען א פאך.

רעד מיט אלטע ראשי ישיבות וואס פירן ישיבות יארן, וועלן זיי דיר אלעס פארציילן. אבער אדער דען דעט בין איך זייער צופרידן, ווייל איך האלט אויך אזוי, מען דארף לערנען מיט די בחורים א פאך. איך האלט נישט אז יעדער בחור איז מסוגל צו זיצן לערנען פון פארטאגס ביז ביינאכט. רבי שמעון בן יוחאי זאגט יכול אני לפטור כל העולם כולו, יעדער זינגט יכול לפטור העולם אדוננו בר יוחאי. ער זאגט דאך אבער נישט וויאזוי ער קען פטר'ן די וועלט. וויאזוי? זאגסט דאך נישט. די תירוץ איז זייער פשוט. שמעון בן יוחאי האלט אז מען זאגט אין קריאת שמע של שחרית און קריאת שמע של ערבית איז מען יוצא א גאנצן טאג לימוד התורה, קיין גרויסע תלמיד חכם ווערט מען נישט דערפון, אבער ס'איז דא א וועג ארויס, יעצט יעדער בחור דארף זעהן מען זאל אויפשטיין צום זמן קריאת שמע און זאגן קריאת שמע בזמנו אינדערפרי און ביינאכט, און נאכדעם זאל ער גיין זוכן א פאך, מען קען נישט נעמען א בחור געצווונגענערהייט דו מוזט זיצן דא, ס'איז נישט דא אזא זאך ער האט נישט זיצן, יעצט איינער זאגט מיר. אז ברוך מרדכי לעבאוויטש זיצט ביים בורשטינער אין בעסמעדריש. די בורשטינער האט אונז געגעבן טרייפע פלייש און ברוך מרדכי האט אונז געשטופט מיט א טרייפענע ערוה. עניוועי, ער האט דאך נעבעך נישט צו וועם צו רעדן, דארט געווען איינער וואס איז געזעסן און געלערנט, איז ער צוגעגאנגען ער רעדט מיט אים, און צווישן רעדן אהער און אהין געט ער אים אזא זאג, איך זע דו זיצסט דא און דו רעדסט מיט אנדערע, אזוי זאגט ברוך מרדכי פאר דעם איד, ווער ווייסט צו דו רעדסט נישט לשון הרע מיט רכילות. פרעגט דער איד צוריק ברוך מרדכי, און וואס זאל איך געדארפט זיצן מיט דיר אין מקווה יעצט? זיך שטופן מיט דיר? זאגט ברוך מרדכי אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך זע נישט אז איך זאל נאך שטופן אמאל אינאיינעם, זאגט ער, דו ווייסט ס'דא אסאך קינדער און בחורים, און אפילו אידן, וואס איך פייגער זיך כאפן א שטופ מיט זיי, אבער איך ווייס דאך וואס ס'וועט ארויסקומען, ס'איז א ביטער אומגליק. זאגט ער, די איינע זאך וואס איך קען געבן נחום ראזענבערג קרעדיט, ער איז אזוי ווי פרעה, דער אייבערשטער האט געזאגט ועבדום וענו אותם, און פרעה האט עס געטון, איז אזוי ווי פרעה, ער ברוך מרדכי איז ארום געלאפן און איינער האט אים געמוזט אנמאקלען, איז געגאנגען יענער האט אים אנגעמאקלט, ווער איז דאס געווען? נחום ראזענבערג, ברוך מרדכי, טאמער ס'איז אמת דאס גאנצע געשפרעך וויל איך דיך פרעגן, פארוואס בין איך פרעה? פארוואס ביסטו נישט פרעה? איך בין שוין גאר געווארן פרעה. און נאך א זאך, איך האב דיך אנגעמאקלט, איך האב אנגעמאקלט דיינע וויקטימס. נאכדעם האט אים ברוך מרדכי געזאגט אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין דאך שוין אויך אן אלטער איד, איך גיי דאך שוין באלד אפגעבן דין וחשבון, איך האב דאך אפגעהארגעט טויזענטער קינדער, וואס זאל איך זאגן פארן רבונו של עולם? זאגט ער, איך וועל זאגן איין זאך, איך וויל דא האבן יידל וואלף. יידל וואלף האט מיך געדארפט ווען אפשטעלן פערציג יאר צוריק, זיי האבן געפירט א קאסע, זיי האבן געזאגט, דו מוזט אריינברענגען דא א צוואנציגער צו א דרייסיגער יעדן חודש, און טאמער נישט, וועלן מיר אונז מוצא שם רע זיין אויף דיר אז דו האסט געטון וואס מען טאר נישט, עסטו מוזן ברענגען. דא א בודזשעט, איז זיי האבן אים געגעבן א בודזשעט, ס'איז אלץ געווארן העכער און העכער און ער האט עס געמוזט אריינברענגען, ממילא איז מה יעשה הבן שלא יחטא, כ'מוז שוין עניוועי באצאלן, טו איך שוין אלעס, צו צאלן געלט אויף גארנישט צו טון, דאס מוז איך נישט, און דער אמת איז אנגעהויבן האט עס ברוך מרדכי אויך, ווייל ווען ער וואלט דען נישט אמאל געזינדיגט פארדעם און מ'האט אים יעדע וואך געכאפט, וואלט יידל וואלף זיך נישט געטשעפעט צו אים. נאר אזוי ווי מ'האט אים עניוועי געכאפט האט מען שוין, איז ער שוין געמוזט בלייבן, אזוי ווי ביי די מאפיא, די גייסט ביי זיי בארגן איינמאל געלט און די באצאלסט זיי, נאכדעם קומען זיי יעדע וואך צוריק, די מוזט בארגן נאך און נאך און נאך און נאך און מ'קען נישט פון זיי פטור ווערן. יעצט, א האלבער תירוץ איז עס, אבער די אנדערע העלפט תירוץ איז נישט קיין תירוץ, ווייל ברוך מרדכי עט זאגן פארן רבונו של עולם, יידל וואלף האט מיר גע האט מיר געגעבן א טשויס אז איך זאל קענען בלייבן א בעל חוטא, איך האב נאר געדארפט באצאלן אפאר דאלער, איז בממילא בין איך געבליבן א בעל חוטא, דאס איז נישט קיין תירוץ, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, די חיה פון וואלד די האסט געוויסט וואס די טוסט איז א איסור תורה, און די האסט געוויסט אז דאס איז אומשולדיג אינעסענט קינדערלעך וואס זיי קומען ביי דיך לערנען תורה, קיין גרויסע אויסוועג האט מען נישט, נאר יעדער האט זיך ליב צו מאכן ווען כ'וועל אנקומען אויף יענע וועלט. ווי אזוי וועל איך מיך ארויסדרייען פון דעם יום הדין, און דאס איז דיין חורבן, ברוך מרדכי, דיין חורבן איז אז ביז צום היינטיגן טאג האסטו נאכנישט געזאגט אז דו טוסט תשובה, הגם פאר יענע מענטש האסטו געזאגט דו טוסט תשובה, תשובה מיינט חרטה און ווידוי, קען זיין חרטה האסטו ווייל מען האט דיך איינגעזעצט ס'האט געקאסט מיט מיליאנען און ממילא טוט עס עס רייסט דיך ביים הארץ, אבער די ווידוי דאס האב איך נאכנישט געהערט, דו האסט דיך נאכנישט אויפגעשטעלט און זאגן פאר אלע וויק טימס, וואו דו האסט זיי אלץ געטון וואס מען טאר נישט, טוט מיר זייער לייד פארוואס כ'האב עס געטון, כ'וואלט עס קיינמאל ווען נישט געטארט טון, און מיין זון עט עפענען א פאנד פאר די אלע וואס כ'האב אין דר'ערד געלייגט אז זיי זאלן קענען ווערן האלבוועגס נארמאל, וואס האב איך פון דעם אז האסט געגעבן פאר סרולי רובינשטיין אלמאסט א מיליאן דאלערס און פאר טורנהיים אלמאסט סיקס הונדרעט טאוזענט דאלערס און דו האסט הונדערטער און טויזענטער און אפשר צענדליגע טויזענטער וויקטימס דו האסט שוין גרענדפאדערס און און גרענד טשילדרען וואס דו האסט מאלעסטעד וואס זיי זיי זענען שוין אויף דיין זעלבן פעידזש און זיי זענען אויך שוין היינט מאלעסטערס וואס האב איך פון דעם? וואס האמער אונז פון די גאנצע זאך? איז זאגט ברוך מרדכי פאר דעם מענטש אזוי מיין משפחה מיט זיין משפחה נאמען ברוך מרדכי מיט זיין משפחה איז שוין אנגעשמירט ביז משיח קומט דאס וועט שוין נישט מאכן קיין חילוק צו נחום ראזענבערג רעדט יא פון מען פון מיר צו נישט, קיין גרויסע חילוק העט עס נישט מאכן. זאגט ער א יעצט דארף מען זיך נעמען איבער יידל וואלף, מען דארף דעם מענטש אראפ ברענגען. ס'איז געווען אמאל איינער האט נישט באצאלט די בילס פאר יידל וואלף, און ער האט געטוהן א מעשה נבלה, און יידל וואלף האט געהייסן מען זאל אים איינזעצן, נישט באצאלט די ביל, איז ער געלאפן צום צו יידל וואלפ'ס רעבן, סטאלינער רעבן, און האט אים געבעטן ער זאל בעטן ביי יידל וואלף, איז געגאנגען סטאלינער רעבע, און ער האט אפגעקאלט, און ער האט געבעטן, האט יידל וואלף געזאגט רעבע, דא נישטא קיין רחמים בדין. אזוי האט ער אים גענפערט. יעצט קודם פארשטיי איך נישט ווי מישט זיך סטאלינער רעבע אריין וואס איך מיין ער האט דאך געהאט א פרשה ער האט געהאט א פרשה פון אן ערשטע פרוי פון קאליפארניע זי האט געזאגט אז ער האט געטוהן מעשים נבלה מיט איר און זי האט געבעטן א גט זי האט זיך געשלאגן א גאנצע זאך האט זיך איבער געקערט די וועלט סא די ווייסט דאך יא אז אין די זאכן טאר מען זיך נישט אריינמישן אונז זעמער נאך היינט נישט זיכער צו די האסט געזאגט אמת צו דיין געוועזענע פרוי האט געזאגט אמת באט ריגארדלעס די סיטשועישאן, דו האסט דיך נישט געטארט מישן, אבער דו האסט דיך יא געמישט. יעצט איז געגאנגען יידל וואלף און ער האט געשפילט דער צדיק, ער האט געזאגט רעבע מען קען נישט דאס איז יקוב הדין את ההר דאס מוז זיין לאו ענד ארדער. פיין זענען מיר מסכים. פארוואס ביי ברוך מרדכי'ן האט נישט געמוזט זיין לאו ענד ארדער? שטעל דיר פאר וואסערע א שייגעץ יידל וואלף איז ווען מען איז געקומען אים זאגן, דער סרולי רובינשטיין איז אים געקומען זאגן אז ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעד, איז געווען דער תירוץ איך גיב ברענג דיר הונדערט טויזענט דאלער. און סרולי רובינשטיין האט געברויכט דאס געלט פאר דראגס האט ער געזאגט ברענג, און דער וואס האט אים אריינגעטראגן צו יידל וואלף האט אים נישט געלאזט נעמען דאס געלט, ער האט עס עניוועי באקומען, ער האט עס באקומען ליגעל, באט עניוועי, און נאכדעם ווען עס איז געקומען נאכאמאל מ'האט געזאגט ברוך מרדכי ברוך מרדכי האט ער געזאגט ס'איז דא איין סעלושען צו ברוך מרדכי נחום ראזענבערג ער זאל אים איינזעצן, ווייל איך האב דאך נישט גענומען קיין געלט האב איך אים נישט מורא געהאט איינצוזעצן, נישט וואס איך האב אים איינגעזעצט. נאר ער האט געשריגן נחום ראזענבערג ס'הייסט אזוי ער זיצט אויף כלל ישראל'ס קעש, דארף נישט ארבעטן, טוט גארנישט, וואוינט ווי א קעניג, און ס'קומט די שמוציגע זאך איינצוזעצן, וואס ביי אים הייסט שמוציג, זאל איך עס טון? איר הערט א מעשה? נאכדעם איז דער שייגעץ יידל וואלף דער דרעטליגער דער לאו-לייף איז געגאנגען און ער האט געזאגט פאר טשארלס היינס, מען האט אים אהערגענומען וועגן ברוך מרדכי'ן, זאגט ער, איטס אנלי ען עקסטארשען דיעל, ברוך מאטכע האט קיינמאל קיינעם נישט געטאטשט, ס'איז נאר עקסטארשען, און מיט דעם גארבידזש האבן אונז געדארפט לעבן אין א קאמיוניטי און ברענגען קינדער אז מ'זאל זיי קענען מאלעסטן, זאגט ברוך מאטכע מ'דארף זיך נעמען אויף יידל וואלף, ברוך מאטכע יידל וואלף איז נישט דיין פראבלעם ווייל אונז זעמיר נישט באווארנט מהר סיני, און דו האסט געדארפט וויסן וואס דו טוסט. און אז דו האסט א פראבלעם יעצט מיט יידל וואלף, נעם די קער פון אים. דו גיי אין אלע גאסן שרייען יידל וואלף האט דיך באגראבן, נישט איך זאל מיך נעמען אפן. איך לאז דער אייבערשטער זאל זיך נעמען אפן. און זאלסט דיך אויסלערנען נאך א זאך, דער אייבערשטער געבט נישט קיינעם קיין נסיון מער וויפיל ער קען טראגן. קיידן ווען ער צושפילט זיך אליין די תאווה, נאך אסאך יארן קען ער זיך שוין נישט אפשטעלן. ס'איז געווען יעצט א ברית, האט דער עולם געווינטשן דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל אייביג בלייבן א זכר. פארשטייסט? עס קומט אויכעט נאר ווען מען צושפילט זיך, די משוגעים זאגן אז ס'איז דא מענטשן ווערן געבוירן מיט אזא מין תאווה אזא מין תאווה, נישט דא דער מענטש וואס ס'ווערט נישט געבוירן מיט א תאווה און מיט א הויקער, נאר יעדער דארף זיין תאווה מיט זיין הויקער זיך אויסגלייכן, יעצט לאמיר זאגן איינער ווערט געבוירן מיט א תאווה פון גניבה, גזילה, ביי אים ברענט עס פונקט אזוי יעדער דאלער צו גנב'נען פונקט אזוי ווי ס'ברענט ביי ברוך מאטכע אין די ערווה. זוך נישט ווי אזוי דאס צו דזשאסטיפייען פארן בורא כל עולמים, און. נאך א זאך, קוק זעהסט דיך יעצט נאך דעם האסט געכאפט אזאלעכע ביטערע מכות זאגסטו דיך אליינס אז ס'איז דיר מורא'דיג שווער דו ווילסט צווואקן צו דעם און צו יענעם אבער דו טוסט עס נישט און וואס דער אייבישטער איז נישט אזוי מאסגעבנד און זיין הייליגע תורה איז נישט אזוי מאסגעבנד ווי אז מ'האט דיך אריינגעשפארט אין דזשעיל און ס'האט געקאסט מיליאנען ווילן זיי יעצט זאגן ניין אז ס'איז דער וויל ווערן א זכר צו דער וויל ווערן א נקבה, דאס קען מען זיך נישט, ניין מען קען זייער גוט, יעצט איז דא דא א שול, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען ווייל איך וויל נישט דער עולם זאל באקומען אינפארמעישאן, דארטן איז דא א רב וואס ווען דער סרולי שטיין האט אריינגעוואקט דארט האט דער רבי געזאגט אה מיי פרענד, טעטעטעטעטעטעט און אלעס. ער באשרייבט אז דער רבי האט אים גערופן א פרענד, וואס הייסט דאס געבט זיי סופארט אז זיי קענען עס ווייטער טון, ברוך מאטכע האט געהאט סופארט אז ער קען עס ווייטער טון ווייל ער איז געווען דער שיינער זינגער און יעדער איז אים נאכגעלאפן, באט ס'איז נישט די פשט דו קענסט עס דען נישט באהערשן, זיכער קענסטו עס באהערשן, ס'איז דא אין איינע פון די תשובות פון ארץ ישראל שרייבט דארט ארויף, מ'פרעגט אים צו משכב זכר איז א קראנקהייט צו נישט. זאגט ער ס'קען נישט זיין א קראנקהייט ווען נישט וואלט עס די תורה נישט געקענט אסר'ן ווייל פיקוח נפש איז דאך דוחה שבת אז ער איז קראנק נו וואס קענסטו יענעם טוהן האסט צושפילט די תאווה האסט זיך נישט געקענט באהערשן ביסט אנגעקומען וואו דו ביסט אנגעקומען און קיינער איז דיר נישט שולדיג נאר דו אליין. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל רעדן, חכמת הנגינה איז זייער א טיפע חכמה, יעדע חכמה איז טיף אפילו דו לערנסט קאמפיוטערס מיט איינעם איז אויך א טיפע חכמה, איז דא יעצט איינער וואס הייסט שיעה מנחם ערליך ער איז פון בני ברק ער איז א גערע חסיד און ער האט נעבעך געהאט א קינד פון עלף און א האלב יאהר וואס פלעגט צו אים קומען לערנען מוזיק און די לעצטע אנדערטהאלבן יאהר פלעגט ער אים מכשיל זיין ווען דו שיקסט דיין קינד לערנען א פרייוועט סאבדזשעקט אפילו ווען ער לערנט מיט אים גמרא א רשי מיט א תוספות זאלסט אים אייביג פרעגן און מיין טייער קינד וואס נאך לערנט דער רבי מיט דיר טשעפעט ער דיך אין די פרייוועט פלעצער. יעצט שטעל דיר פאר, דער יונגערמאן איז בסך הכל פינף און צוואנציג יאר אלט, דאס מיינט צו זאגן אזוי, ער האט נאך א יונגע ווייב, און ער האט נאך אבליגעישאנס צו זיין ווייב אויכעט, ווייל זי לויפט דאך נישט ארום, און עט די ענד אוו די דעי גייט ער טשעפען מיט א קינד פון עלף און א האלב יאר. אנבעליוועבל. יעצט עס וועט דיר גארנישט העלפן ברוך מרדכי אז דו טוסט תשובה, דארפסטו נישט נאר האבן חרטה, נאר ווידי ווידי בפה זאג ארויס, יא איך האב דאס און דאס געטון, און עס טוט מיר לייד. און נאכדעם זאלסטו מאכן אז מען זאל קענען קומען פאר העלפ, און דעמאלטס אולי יחוס. כ'קען נישט גלייבן אז דער אייבערשטער זאל דיר קענען מוחל זיין, קוק למשל צוויי וויקטימס וואס אונז קען מיר, סרולי רובינשטיין, קענסט פון אים נאך מאכן אמאל א מענטש, און דער אנדערער איז טורנהיים, סאו וואטס די, כ'מיין וואטס די סעלושען טאקע? יעצט האב איך געוואלט צוריקקומען צו אביסל פון די פרשה פון פאריגע וואך, ס'דא דער אהרן טייטלבוים און דער שלמה, יעצט ס'איז דא אין באבוב איז דא א נייע סגל חבורה, ס'איז אזא סגל דריי מענטשן, איינער הייסט יענקי דאסקאל, דער וואס מען זאגט אויף אים אז ער האט א בית זונות אין אוקריינע, איך ווייס צו ער לויפט אליין ארום, איינער האט מיר דערציילט אז אין בארא פארק האט ער זיך געוואלט אנטשעפען מיט א ווייבל, ס'קען זיין ס'איז אלעס נאר גערעדט, אבער דער איז א שייגעץ דורך און דורך. פון וואנעט ווייס איך, ווייל ער האט גענומען מוטשען די מיידלעך פון בארדיטשוב, צו איך האב זיי געטשעפעט. מיין דו גייסט זיי מוטשען און אינטעראגעיטן? כ'ווייס איך האב דארטן געארבעט, כ'האב געטון אלעס וואס מען ברויך, כ'האב נישט געהאט צו טון מיט די מיידלעך, נאר אזוי ווי ער האט געזען אז פייוויש גייט אונטער, האט ער געקלערט ער גייט באצאלן נחום ראזענבערג. עניוועי. סאו דער יענקי דאסקאל דאס וואס מען האט אים ארויסגעווארפן יעצט פון צו זיין פרעזידענט פון די ספרדישע שול אין בארא פארק, מען דארף אים ארויסווארפן פון די שומרים אויכעט. יעצט ער זיצט אינאיינעם אין באבובער בית מדרש אן פארטי עיט סטריט, סתם באבוב איז פארטי עיט סטריט, אזוי האט די דין תורה געזאגט, על כל פנים זיצט ער אינאיינעם מיט דעם שפילער אהרן טייטלבוים, און אונטער זיי זיצט א מענטש וואס איז אויך א גוטער ידיד מיט זיי, וואס מען האט אים געכאפט אז ער האט מאלעסטעט זיין אייגן קינד, בקיצור מען האט אים געכאפט, מען האט אים אהערגענומען, האט ער געטענה'ט איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, איך האב נישט געוויסט ס'איז אן עוולה, מיין טאטע האט מיך אויך מאלעסטעט, אזוי האט ער דעמאלטס פארציילט. סאו האט מען שוין דא א טאטע, א זון, מיט אן אייניקל. און ווער ווייסט וויפיל נאך דורות וואס גייט צוריק און פאראויס, און ער זיצט דארט אינאיינעם אין באבוב מיט דעם שפילער אהרן טייטלבוים און מיט יענקי דאסקאל, א ריזיגע סגל חבורה. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, דער אייבישטער אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, דער אייבישטער ווארט מען זאל אביסל תשובה טוהן, נישט קיין סך אבער אביסל, געט ער אונז כסדר א ווארנינג, צו זעהן וואס איז געשעהן יעצט אין פראנקרייך, אפאר יאר צוריק איז געווען א גרויסן פראטעסט אין פראנקרייך און זיי האבן געזאגט פון די ריווער ביז די אושען, ס'הייסט פון די מעדיטערעניען סי ביז אהין גייען אלעס אראבער פארמאגן, און מ'האט געשריגן פאר פראנקרייך דו לאזט אזא אנטיסעמיטיזם וואקסן, פראנקרייך האט בכלל זייער מורא פאר אראבער ווייל ס'איז דא אין זייער פארלעמענט מסתם צוואנציג פינף און צוואנציג פראצענט אראבער שוין איז בקיצור האבן זיי געזאגט יעדער האט א רעכט צו זאגן וואס ער וויל און צו גלייבן וואס ער וויל שוין אפילו אפווישן גאנץ מדינת ישראל נישט קיין פראבלעם יעצט הייבן זיי עס אן צו פילן יעדע מלחמה וואס דער אייבערשטער טוט טוט ער נאר פאר די אידן אז די אידן זאל גיין גוט נאר מ'לערנט עס אפ שלעכט. יעצט, אונז דארף מיר זיך אבער אויך אפלערנען פון דעם עפעס, דער אייבערשטער וויל חרוב מאכן די וועלט, אונז האמיר נישט קיין נוח וואס זאל אונז געבן א סאלושן אז מען זאל נעמען א תיבה, ווייל די רבנים זענען די גרעסטע נואפים. סאו בעיסיקלי ווי העוו טו פיגער אוט עווריטינג אווער סעלווס. יעצט, דער סיגוטער רב איז געווען רב פון סענטע, דער קלויזענבארגער רב איז געווען א רב פון קלויזענבארג, און ער איז ארום געפארן און געזאגט פאר אלעם אידן זאלן זיך גיין ראטעווען, און ער האט פארלוירן א ווייב מיט צען קינדער, און ער איז אנגעקומען צום סענטער רב, צו דעם סיגוטער פויער זאגט ער אה דו טיפש דו די ענקער מיליטער האט נישט געטויגט אונז האמער אונגארישע מיליטער האט ער נישט געזען אז די דייטשן זענען געלאפן אזא מין מיליטער נאך נישט געווען נאר וואס א מענטש וויל נישט פעיסן ריאליטי רבותי דאס איז א סימן וואס איז געשען אין פראנקרייך אז א יאר צוויי ארום גייט עס געשען אין ניו יארק און אפשר נאך ווייניגער ווי יאר צוויי. מען בלוטיגט אויס יעדן טאג אידן אין ארץ ישראל, ס'איז דא יעצט א כלה, מען האט געהארגעט. איר טאטן מיט איר ברודער. פאריגע וואך. און שבת האט געדארפט זיין די אויפרוף. און זי גייט יעצט אונטער די חופה, זאגט זי, איך גיי אונטער די חופה מיט מיין טאטן, מיין טאטע גייט מיר אן כאפן די הענט פון הימל, מען הארגעט אידן ווי די פליגן, מען האלט אינאיין רוצח'ן און מארדן. אבער רבותי סדארף זיך נישט דערשרעקן אמעריקע האט א שטארקע מיליטער מע אונז האמיר נישט קיין מורא כי חזק הוא ממנו אונז זעמיר כביכול שטערקער פון חס ושלום מען טאר עס נישט זאגן ממנו אונז האמיר נישט קיין מורא דא קען עס נישט געשען. אזוי האט דער סענטער פויער אויך געזאגט. און וואס איז געווען? ער האט אויך פארלוירן א ווייב איך ווייס ניט זיבן קינדער צו וויפיל. רבותי סאיז א צייט פון תשובה צו טון. יעצט אז סגייט ארויס דער צארן פון דעם אייבערשטן גייט עס ארויס אויף יעדן גלייך אבער ווער סטוט תשובה.

אויף קידוש השם, די אלע זענען שוין אין גרעסטן היכל, זאגט ער א נעכטיגן טאג, ווער ס'איז געגאנגען מיט שמחה איז אין גרעסטן היכל, אין אזא מחיצה וואס קיינער קען נישט צוקומען צו זיי, און דער וואס איז געגאנגען נישט מיט שמחה אדער ער האט נאך חלילה ער האט נאך מנאץ געווען מחרף און מגדף געווען, דער איז דא, זאגט ער פאר דער בחור און דער גביר זאגט אים. דו מיינסט אידן זענען דא? זאגט ער, יא, באלד וועל איך דיר זיי ווייזן, זעמער דורכגעפארן עפעס א קבר דן בן יעקב און דארט איז געשטאנען חיילים, וואו דאס איז לעבן דעם ס'איז נאך געווען א שטח הפקר, ס'איז געווען זייער פוסטע היינט. היינט איז דארטן דא בית שמש, האט ער געזאגט, קום איך דאס באלד ווייזן, נו האבן מיר געזען חיילים זענען געגאנגען, זאגט ער, זעסט, די וואס זענען נישט געגאנגען מיט שמחה זענען צוריק דא, זיי מוזן שטארבן אויף קידוש השם מיט שמחה. קאפנים, וואס איך וויל ארויסברענגען פון די זאך איז, אז מען דארף אנהייבן צו טראכטן, דאס איז א מעסעדזש פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האלט זיך נישט ביים לאזן

אלעס שאקלט זיך, יעדער איז ברוגז אויפן איד, כאילו דער איד איז אויף אלעם שולדיג. נעכטן האט פראנקרייך געזאגט אז זיי מעגן, די אראבער מעגן האבן זייער גלויבונג אז מען זאל דערטרענקען אלע אידן צווישן דעם אושען ביז די סי, עטס געדענקטס דעם סאנג? היינט איז מען געגאנגען מען האט באמבעדירט, אוי ס'איז צרות, און עטס מיינטס אז דאס איז די ענדע? וואטש די אייסיס גייט נעקסט, זיי האבן שוין געזאגט פאר רוסלאנד אויכעט, פוטין דו ביסט נעקסט, ער האט אויך געמיינט ער קען טון וואס ער וויל, און אמעריקע איז אויך נעקסט. גערעדט. רבותי, לאמיר זיך צוזאמענעמען, און די ערשטע זאך מוז זיין בין אדם לחבירו. טאמער איז נישט דא בין אדם לחבירו זעמער אונז אויף גרויסע צרות. איך וויל ענק זאגן, אונז האמער דא צוויי רעליגיעס, איינער הייסט די ארוינים און איינער די זאלוינים. זענען ביידע נישט ווערד גארנישט, נאר ביידע מאכן זיך פאר זיך שבת און זיי פארזארגן די קינדער מיט די אייניקלעך. זאך. יעצט וויל איך ענק זאגן א זאך. באמת, אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט, אונז זאל מען ליב האבן איינער דעם צווייטן און טון טובות איינער פארן צווייטן. ווען ס'איז אריינגעקומען די ארוינים און די זאלוינים געשעפט, איז נאך אריינגעקומען פארדעם אויכעט, ס'איז געווען די רבי מיטן סיגעטער, ס'איז געווען די רבי מיט אנדערע מענטשן וואס האבן אים גערודפ'ט. כפנים. למעשה איז די ארוינים זאלוינים האט געספליט די שטאט אין העלפט דעם בית החיים אין העלפט. ס'איז געווארן א א מהומה. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם א קשיא, וואס האמער אונז, וואס איז אונז א חילוק צו אהרן זיצט ביי די שיסל און ער גנב'ט דאס געלט, און ער שטעלט אריין זיין זון מענדעלע חזיר, מענדעלע ראבער, צו זיין איידעם, די מייזעלס, די וואס איז נאכגעלאפן אשת איש, וואס איז אונז א חילוק, אונז דארף מען זיך האלטן בין אדם לחבירו אלס די בעסטע ידידים, זאלן זיי זיך שלאגן פארן געלט, ווען איינער ווערט פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס לויפט מען אים נאך נאך? ניין, וועמען ס'איז נישט געווען זיין פרענד ביז יעצט דער בלייבט אויסגעשפילט. די שטאט איז געווארן ממש אזא מין מלחמה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט ס'נאך דא מענטשן פון די אלטע צייטן פונעם אלטן חדר, למשל ס'איז דא דער משה לאופער א זון פון ר' שלום לאופער זה לא היה בתוכו איי דאס נישט דער בהמה וואס איז דאראגער רב וואס ער זאגט אז יעדער עסט טרייפענע מצות דער איז דאך סתם א בהמה נאר דער לאופער ס'איז געווען אזוי ס'איז געווען א פייער שבת אין דעם געראדזש דארטן ווי ס'איז דא די סאטמארע באסעס חיים פריינד'ס געראדזש. און מען האט נישט געקענט ארויספארן מיט די באסעס, איז געגאנגען איינער און ער האט געזאגט פאר לויפער, ר' משה לויפער, זאלסט וויסן, ס'איז נישט דא קיין חדר פאר די ארוינים ווייל ס'איז נישט דא קיין באסעס, האט ער געזאגט, ס'איז נישט דא אזא זאך, איך שיק אלע מיינע באסעס, נאכדעם ווען מען דעליווערט מיינע קינדער, אלע באסעס גייען קומען אויפפיקן די קינדער, מיט מלמדים מיט אלעם, ער ווייסט וואסערע א שיינע זאך דאס איז, פאר אזא זאך אליין ס'איז כדאי ס'איז ווערט אז כלל ישראל זאל דערלעבן משיח'ן, דא שלאגט מען זיך דא אלעס, אבער דער איז א סערטען פוינט, ווי מען הערט אויף אלע מלחמות, ווייל דאס האט נישט צוטון נישט מיט אהרן נישט מיט זלמן לייב, ווען די קינדער פארן יא אין חדר צו זיי פארן נישט אין חדר, אהרן ווערט נישט גרעסער, זלמן לייב ווערט נישט קלענער, נאר וואס דער שייגעץ זאליקא איז געווען אין פלארידע, און ס'זעהט זיך אויס אז ער האט געמאכט דעם דעסיזשען אליינס, ווייל איך קען נישט גלייבן ער זאל האבן געמאכט דעם דעסיזשען און זאליקא זאל וויסן פון דעם, ווייל דער רשע משה פרידמאן, משה טעראריסט, אבות המוסרים, די אלע וואלטן עס נישט צוגעלאזט. רבין האט געוואלט צושפארן די קינדער די קעמפ, שטעל דיר פאר ווי מען האלט, וואס די מחלוקת האט אלץ געברענגט, און ס'איז על לא דבר, קריגט זיך נישט אין קיין שיטה, מען קריגט זיך נישט אין א שטיקל ויואל משה, יעדער נעמט פון די מדינה, קיינער לעבט נישט אן די מדינה, כ'האב ענק שוין דערציילט אמאל, איינער האט מיך אפגעקאלט יעצט לעצטנס, עי דו זאגסט סאטמאר נעמט פון די מדינה, האב איך אים געזאגט כ'האב עס פארציילט אמאל כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, כ'האב געארבעט ביי א איד, און באלל, באנק לאומי איז אים געקומען בעטן ער זאל עפענען אן אקאונט ביי זיי, זיי האבן דעמאלטס געזוכט קאסטומער. האט דער איד געזאגט, פיין. האב איך אים געזאגט, איך קען נישט דא ארבעטן אז דו האסט אין באלל אן אקאונט. איך קען נישט אויסשטעלן דיינע טשעקס. סאו איז געגאנגען ער האט עס איבערגעגעבן פארן ווייס פרעזידענט פון די בענק. די ווייס פרעזידענט האט אונז אראפגערופן און ער האט געוויזן אז לייבוש לעפקאוויטש האט אונטערגעשריבן אויף א לאון פון פינף מיליאן דאלער. מען האט זיך גענויטיגט דעמאלטס מיט געלט. און ס'איז געשטאנען ביז ווילאנג דאס איז נישט אפגעצאלט קען מען נישט מאכן קיין פראטעסט קעגן די מדינה. יעצט אפישעלי האט סאטמאר זייט דעמאלטס קיינמאל נישט געמאכט קיין פראטעסט קעגן די מדינה. ס'איז דא די וואו משוגעים זענען געגאנגען פראטעסטירן אבער סאטמאר אפישעלי האט נישט געמאכט קיין פראטעסט ווייל באלל ברויך נישט צוריק דאס געלט, קען זיין מ'האט שוין יא צוריק באצאלט אבער זייער אינסענטיוו איז געווען אז זיי קענען אריינכאפן מ'זאל נישט פראטעסטירן קעגן זיי קעגן די מדינה איז זיי ווערט אפאר מיליאן דאלער נאר סתם אזוי קען מען דאך נישט קומען אפערן איז עס געגאנגען מיט אזא סיסטעם אזוי ארבעט די זאכן סאו יעדער איינער זלמן לייב'ס בוטשער סטאר איז טרייפה אהרן'ס איז טרייפה האב איך שוין געזאגט איך וועל עס איבערזאגן נאכאמאל. אהרן פארקויפט קאלד קאטס ער האט נישט קיין אייגענע פעקעדזשינג ער פעקעדזשט ביי מיעל מארט סאו ווער זאגט מיר וועלעכע פלייש דאס איז? ס'א דזשאוק אלעס. סאו אויף וואס שלאגט מען זיך? אויף גארנישט. טאמער זענען אבער כאטש עמך בית ישראל בידידות איינער מיטן צווייטן איז פאר דעם ידידות אליינס איז ווערט אז מ'זאל זיי אויסלייזן. משה רבינו זאגט יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס די אידן ליידן אזוי ווייל ס'איז דא צווישן זיי דילטורין מוסרים.

אַזאַ איציקל זאָרגער זיצט אין אַלע רעסטאָראַנטס, פֿרעסט ער, און װוּ ער טרעפֿט אײנעם, באַפֿאַלט ער אים. אײנער האָט מיך עפּעס געפֿרעגט, זאָגט ער, דו רעדסט מיט אים, ער איז אַ מוסר. איציקל, איך בין נישט קײן מוסר. איך בין נישט ברוגז, אַז איך בין אַ מוסר. איך בין אַ מנוּװל, דו כאַפּסט נישט. בקיצור, אײנער שרײַט אים צוריק אין רעסטאָראַנט, און װאָס איז מיט אַהרנען? ער איז דען נישט אין ערכאות? שרײַט ער צוריק, זלמן לײב איז אױך. ס'זענען בײדע אין ערכאות. און איציקל זארגער אליינס האט פארלוירן א דין תורה, ער האט ביליג די אפארטמענט ווייל ער איז נאך פון די אולד טיימערס האט ער אריינגעמופט, האט לענדלארד געזאגט איך קען נישט פארלירן אויף דיר אזויפיל געלט, האט ער געגאנגען צו דין תורה, איציקל האט פארלוירן, און ער פייפט זיך אויס אויף די דין תורה, זאגט פארן לענדלארד דו גייסט דו דו גייסט מיר רעיזן די רענט גיי איך דיך פארמסר'ן, ער מעג, אהרן מעג, און זלמן לייב מעג, און ווער טאר נישט, איז די אלע זאכן מוזט איר אנהייבן צו פארשטיין, לאמיר אלע אויפהערן מיט די גארביטש, לאמיר זיך כאטש ליב האבן איינער דעם צווייטן. לאמיר נישט אונטערברענגען איינער דעם צווייטן, לאמיר א טובה טון איינער דעם צווייטן, איך זאג דיר באמת ווען כ'האב געהערט די זאך פון דעם משה לאופער האב איך געזאגט ס'איז כדאי משיח זאל אונז קומען אויסלייזן אז ס'איז שוין געשען אזא מין סטעפ פארווארד, און רבותי גלייבטס נישט אז ס'וועט נישט געשען דא, גלייבטס נישט אז אונז האמיר א שטארקע מיליטער, גלייבטס גארנישט אין די אלע שטותים. דאס אלעס וואס איז געשען אין פראנקרייך קען געשען אין ווילימסבורג, איך געדענק ר' יודל ראזענבערג ווען מען האט געבויעט דעם גרויסן בית מדרש האט ער געשריגן מען טאר נישט בויען אזא גרויס בית מדרש, האט מען אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער קינדערלעך איך האב מיטגעמאכט א מלחמה ווען די גוים באפאלן די שול צו זיי ווארפן אריין א באמבע אין די שול גייען שטארבן הונדערטער אידן, קליינע בתי מדרשים שטארבט נאר אפאר אידן, די אידן וואס האבן מיטגעמאכט א מלחמה ווייסן איט קאוד העפן עגעין ענד איטס גאנא העפן, סאו לאמיר אונז אנהייבן תשובה צו טון צום אייבערשטן און דעמאלט. וועט אונז דער אייבישטער געבן א הצלה אין די גרויסע חבלי משיח. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, איך באקום קאמפלעינס פון יוראפ, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א ישיבה יסודי התורה, דאס האט רבי שמעלקע פינטער געמאכט, ס'איז פון די שענסטע תלמוד תורה'ס און מיידל סקול'ס וואס ס'איז דא, און דער רייז ראזע ריז האט דארטן ביי דעם קארנער ווי זיי האבן די ישיבה האט ער זיין קאר סערוויס אזוי אז ער קען כאפן גראד יעדן מיידל און אהיים טראגן און ער קען ברענגען, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל.

סטאר, כ'האב געזען ס'זינגט שיינע מוזיק דארטן אין א היימישן סטאר, און פלוצלינג דארט געווען א גויטע וואס האט זיך גענומען שיין טאנצן, רבותי טרייטס צו לעבן א צניעות'דיגן לעבן. יעצט, ס'איז דא, קודם וויל איך געבן א גרויסן מזל טוב פאר נחמיה וועבערמאן'ס שידוך, ער האט חתונה געמאכט מיט ר' אברהם זילבערשטיין, אונז ווינטש מיר אים אז דער שידוך זאל עולה יפה זיין און ס'זאל אויכעט עולה רגל זיין, מיט משיח'ן. זיינע קינדער זענען גארנישט שולדיג אז נחמיה האט נישט געהאלטן די ערווה ביי זיך, אין פעקט אפילו נחמיה איז אויך נישט צופיל שולדיג נאר סאטמאר זיי האבן עס אים געגעבן אזא אפערטונעטי, עניוועי סאו ווינטש מיר דיר אסאך אסאך אידיש נחת, א באנטש אידיש נחת, און דאס זאלסטו זעהן, א מענטש מיינט אז אן אים וועט עס נישט ארבעטן, סאטמאר גייט גוט אן נחמיה'ן, די מיידלעך זענען קאנטראלט אן נחמיה'ן. און די קינדער האבן חתונה און זיי גייען האבן באלד קינדער, און ס'וועט זיין וראה בנים לבניך שלום על ישראל, און א ספעשל מזל טוב פאר הינדי קאהן, געב איך אפ א ספעשל מזל טוב, די הינדי קאהן די רשענטע די דרעטליגער האט געארבעט אינאיינעם אין די יו דזשעי או מיט דעם שלום דייטש, שטייט פארוואס יצחק האט זיך האט נישט געוויסט אז עשיו איז א רשע, נאר ער איז געבוירן מיט האר, ער איז געווען כאדרת שער, ער איז געווען פול מיט האר, און ממילא איינער וואס ווערט געבוירן אן האר ווייסט מען ווען די בר מצוה איז, ביי עשיו האט מען דאך נישט געוויסט, האט ער אייביג געמיינט ער איז נאך פאר די בר מצוה, איז ביי אים דארף מען ווארטן ביז ס'זאל דורך גיין רוב שנותיו, דער שייגעץ שלום דייטש, דער דר'ערדליגער, האט געארבעט פאר משה דוד'ן א גאנצע קאך לעפל דארט אין UJO און אין מיין קאזין משה דוד אויכעט, איז דעמאלטס ווען מ'האט איינגעזעצט. נחמיה וועבערמאן, האבן זיי געבעטן פון איינע פון די מענטשן וואס ער געהערט זייער נאנט צו מיר, און זיי האבן אים אויך איינגעזעצט, ווייל זיי האבן געוואלט נקמה. למעשה יענער איז ארויס און נחמיה איז אריין. אבער על כל פנים האבן זיי אים געלאזט רופן, און זיי האבן אים געזאגט, זאלסט וויסן איין זאך, אונז מיינט מען נישט דיך, אונז טארגעט מען נחום ראזענבערג, אים מוז מען אונטערברענגען. אז דו וועסט אים העלפן ווארפן אונטערן באס, זענען אלע דיינע פראבלעמען געסעטלט. האט ער זיי געזאגט אזוי, איך האב א פראבלעם מיט דעם, ווייל נחום ראזענבערג לאזט זיך נישט ווארפן אונטער די באס. מיט אנדערע ווערטער, די וועלט זאגט א ווערטל פארוואס באגראבט מען א טויטן, ווייל ער לאזט זיך, ווען ער זאל זיך נישט לאזן באגראבט מען אים נישט, דער נחום ראזענבערג לאזט זיך נישט, ער נעמט נישט קיין שוחד, ער לאכט פון די אלע זאכן, ער טוט עס מיט זייער אן ערנסקייט, בקיצור מען קען גארנישט טון, גייען זיי און זיי זאגן דו מוזט אבער עפעס טון ווייל דו מוזט ארויסקריכן. און זי האט אנגעהויבן צו געבן א גאנצע דרשה אז מ'טאר נישט איינזעצן מענטשן אין די קאון, זי איז א רעבעצן, זי האט געגעבן א גאנצע דרשה, און אויף מיין ברודער זאגט זי אויף נחמיה איז נאר א בלבול, פרעגט דער מענטש, דו זאגסט מיר אזא שיינע דרשה אז מ'טאר נישט איינזעצן קיין אידן, נו און פארוואס האט מען מיך איינגעזעצט פרעגט דער מענטש. עניוועי, קומט ארויס שלום דייטש, און ער זאגט פאר יענעם, נו וואס איז געבליבן, האלטסט ביים ווארפן נחום אונטערן באס? זאגט ער ניין בשום אופן נישט, דער מענטש טוט א פענאמענעל דזשאב און איך האלט אים נישט ביים ווארפן אונטערן באס, זאגט ער פאר דעם מענטש גיי שוין ארויס פון דעם אפיס און נישט רוף איך די פאליס, ער אליין גייט שוין איינזעצן דו כאפסט וואס דא טוט זיך משה אויף וואס א מוסר מען האט איינגעזעצט וועם ער האט געוואלט אה מען האט איינגעזעצט וועם ער האט געוואלט נאר אונז טאר מען נישט עניוועי איך האב געוואלט צוריק קומען דא צום פוינט שלום דייטש איך וויל דיר עפעס זאגן. ביי דיר ווייסט מען אויך נאך נישט ווען דו ווערסט בר מצוה און ווען נישט. עניוועי, ס'מוז שוין זיין עבר רוב שנותיו, אבער כ'מיין אז דו האלטסט שוין דארטן. איך וויל דיר עפעס זאגן א מורא'דיגע זאך. דו רשע וואס דו ביסט, דו האסט מיך געוואלט אונטערברענגען. פארוואס? ווייל דו האסט א שוויגער וואס זי וואוינט אין מעין, אין בענגאור מעין, און זי איז דארטן די מקווה לעדי, האסטו אסאך זכות אבות. וויל איך דיר אבער עפעס זאגן איין זאך, זאלסט געדענקען זייער קלאר, דאס וואס זי האט א כשר'ע מקווה דאס איז מיר צו פארדאנקען, מיט צען צוועלף יאר צוריק האט מיך קאשוי רב'ס זון דער וואס וואוינט אין ווילימסבורג איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, האט מיך געשיקט דארט איך זאל עס באקוקן, ס'איז נישט געווען אין דער ארדענונג, ס'האט געהאט פראבלעמען פון זחילה אויך, ס'איז געווען אסאך אנדערע פראבלעמען, און איך בין אראפגעפארן איך האב עס געפיקסט אויף מיינע הוצאות, איך האב נישט געוואלט נעמען פון זיי קיין פעני, איך האב נאך מיטגעברענגט צוויי אינגעלייט פון ווילימסבורג זאלן מאכן דעם בוילער אז ס'זאל אנהייצן שנעל די מקווה. סאו דו האסט דיך פארלאזט ווייל דיין שוויגער איז א מקווה לעידי מעגסטו יענעם לייגן אונטערן באס, האסט אבער פארגעסן די גאנצע מקווה איז מיין כשרות, ווען נישט איך, דארט נישט דא קיין כשר'ע מקווה. יעצט שלום דייטש, האסט א שידוך געטון, וויל מען דיר גיין ווינטשן מזל טוב, האסט דיך משדך געווען מיט זישע פריד, זיין זון האט דעם סאטמאר אהרונישן בוטשער אין מאנטריאל, אונז ווינטשן מיר דיר א גרויסן מזל טוב, נאר איך האף אז קיינער וועט דיך נישט ווארפן אונטערן באס אדער דיינע קינדער ווארפן אונטערן באס, ווייל וויפיל זכות אבות דו האסט, וויפיל רשעות דו האסט שוין אפגעטון, דאס איז זייער אומפארשרייבאר, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, פארוואס האסטו געטון יעצט א נארמאלן גוטן שידוך? זייער פשוט, ווייל אזוי ווי וויטא לאפעז האט געפייגערט, איז אויך געווען א מחלוקת, די בלאט האט געשריבן ער איז געווען א שונא ישראל, משה דוד זאגט ער איז געווען אן אוהב ישראל, ער האט געבעקט די געי, ער האט אפגעפייגערט. אין וועין ער איז נישט ארויס ווי א דיפלאמאט ער איז ארויס ווי א גנב און זעהט אויס ער האט זיך געמיהט פאר דיר אין הימל און ס'איז געווען די חוט המש אויכעט א סגול די חוט המשולש שלום דייטש משה דוד נידערמאן און וויטא לאפעז שלום דייטש דו ביסט אזא רשע דו האסט געשריגן אז יענער זאל ארויס גיין פון דיין אפיס ווייל ער וויל מיך נישט ווארפן אונטערן באס ס'איז דא איינער נפתלי משה אינדיג איז אויכעט זיך ווערט זיין געלט האט יענעם געזאגט לכתחילה ווען מ'האט אים איינגעזעצט געב מיר צוויי יאר דו וועסט ארויס גיין. איי ער איז דאך אויך ברוגז מיט אונז און מיט אונזער מישען, נאר אזויפיל אריינצוזעצן א איד פאר גארנישט האט ער געהאלטן איז נישט ריכטיג, און דו רשע שלום דייטש האסט געזאגט ניין נאר אז ער ווארפט מיך אונטערן באס? וואט א שעים! עניוועי דייטש כפי מאי עבידתא עבידן מטללתא. לויט וויאזוי דו פירסט דיך אויף, אזוי האט געלונגען אלעס, וואטש ענד סי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די וואך איז געשטארבן מיין פעטער. ער האט געהייסן נחום מאשקאוויטש. דער איד איז געווען גאר א וואוילער ערליכער איד און ער האט א שטוב מיט וואוילע קינדער. ער האט געהאט פופצן קינדער און צוויי זענען אוועק האט ער אדאפטירט אנדערע צוויי שטאט זיי. דער איד האט זיך געפירט זייער ערליך. ער איז געווען א משגיח ביי רבי יעקב לאנדא. געדענקט זיך כ'האב ענק אמאל פארציילט א מעשה אז ס'איז געווען א איד. איז געקומען צו רבי יעקב לאנדא, מ'האט דעמאלטס געעפענט די ערשטע סאלאמי פאבריק אין בני ברק, האט ער געזאגט פאר רבי יעקב לאנדא'ן דא פארקויפט מען מער סאלאמי וויפיל מען ברענגט אריין, האט רבי יעקב לאנדא אים געזאגט ס'איז נישט אמת גיי אוועק, ווייל ער האט נישט געוואלט אז דער איד זאל מיינען אז ער גייט אים נאכקוקן, בקיצור ס'איז געקומען ביינאכט קלאפט ער אריין צו א שכן צו א אינגערמאן וואס האט ערשט ממש אט אט חתונה געהאט און ער זאגט אים אה איך וויל איינשטיין ביי אייך די נאכט אינדערהיים. זאגט אים דער איד, זיכער רב לעבן, שור איר זענט דאך דער רב אין די שטאט, איך געב אייך איבער דאס גאנצן בעדרום מיט אלעם, זאגט ער, ניין ניין ניין ניין ניין, איך וויל איינשטיין אויפן סאלאן, אקעי, נאכדעם זאגט אים דער אינגערמאן, כ'האב נאכנישט געדאווענט מנחה מעריב, איך גיי יעצט אראפ דאווענען, האט ער געזאגט, דו גייסט נישט אין ערגעץ, דו בלייבסט דא, ער האט אים איינגעשפארט, א האוז ארעסט, סוף איז געווען רב לאנדא האט זיך געשטעלט אויפן פארטש און ער האט געקוקט און ער האט געזען ויהי בחצי הלילה מען ברענגט אריין סאלאמי און דורכן קוימען ווארפט מען עס אראפ, א גאנצן טראק לאוד מיט סאלאמי. למעשה, רב לאנדא האט ארויסגעגעבן דעם נעקסטן טאג הוסרה ההשגחה. דער איד האט שוין קיין פרנסה נישט געקענט מאכן, נישט אין ארץ ישראל, נישט אין חוץ לארץ, ער איז געפארן טאקע אויף פראנקרייך צו פארקויפן זיינע טרייפענע זאכן, אבער ס'האט אים גארנישט געהאלפן, האט ער נערגעץ נישט מצליח געווען און ער איז געשטארבן צוגעפייגערט ווי אן ארעמאן. דאס איז געווען אלץ ווייל פעטער נחום האט געזאגט, מען פארקויפט דא צופיל. סחורה ארויס און איך זעה נישט מען זאל אזויפיל אריינברענגען כאטשיג ער האט געהאט די שליסל פונעם פריזער דאס איז געווען מיין פעטער פעטער נחום. ס'געהאט זייער א וואוילע שטוב סאיז עפעס געווען א מעשה אמאל אז ער האט געהאט א קראנק קינד מען האט עס אריינגעפירט אין שפיטאל אין ארץ ישראל נו מען האט שוין געזאגט סאיז געשטארבן ווי איז עס מען האט עס באגראבן סהאט געהאט אן אינפעקשעס דיזיס דעמאלטס פלעגן זיי גנב'נען קינדער און פארקויפן פאר אויסלאנד. אין מאנטריאל איז געווען עפעס א מעשה אז איינער האט זיך צוגעדאכט אז ס'הייסט מאשקאוויטש, איך ווייס נישט פונקטליך, למעשה די משפחה זאגט זיי האבן עס מברר געווען און ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין זון פון אים, קען זיין שוין אז זיי שעמען זיך, ס'איז שוין נישט קיין חילוק, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז טאמער ס'איז אמת זאל מען עס יא פעיסן ריאליטי, וועל מען נישט פאלן אריין, אנדערע מענטשן, איך האב אנדערע שעה אום די גאנצע מדינה.

פון וואנט ווייס איך ער איז מידת האמת, ווייל מיט יארן צוריק בין איך אראפגעפארן אויף טאהש, און כ'האב מרעיש עולם געווען אז משה ראטמאן, דער גאבא פונעם הייליגן געוועזענעם טאהשער רעבין, איז מכשיל דארטן בחורים. מ'פלעגט זאגן אז בית הלוי נאמבער נײַן, דאס איז אונטן וואו דער רבי האט געוואוינט, דער רבי האט געוואוינט אויבן, און אונטן אין בעיסמענט טאר מען נישט אריינגיין, ס'מטמא באוהל און במגע ובמשא, אז מ'האט אמאל דארט איינגעבראכן האט מען געטראפן עקס-רעיטעד מאוויס, די ארגסטע זאכן וואס איז דארט געווען. דאס איז דער משה ראטמאן און מ'לאט אים נאך דארטן און ס'דא הונדערטער קינדער אין טאהש. ער טאר זיך דארט נישט דרייען ביים רבין אין שטוב, איך בין געגאנגען און ער איז דאך מיין קאזין מאשקאוויטש איז דאך דער דיין דארט בין איך צו אים אויך געגאנגען האט ער מיר געזאגט הער אויס איך בין איינגעשטעלט דא איך קען גארנישט טוהן אנדערש ווי ר' מיילעך זאגט ער איז געווען דעמאלטס דער רב דאס איז מיר דאס אמת ער האט מיר אפן געזאגט יור וועיסטינג יור טיים איך קען דיר נישט צוזאגן מארגען נעכטן היינט איך קען גארנישט טוהן אז זיי לאזן נישט גענדיגט. דעטס איט, הגם ס'איז א רשעות שאין כמוה א דיין זאל אזוי רעדן, אבער איך געב אים קרעדיט ער האט מיר ארויסגעזאגט דעם אמת, הלוואי ווען יעדער זאל זיין אזוי אפן. דעמאלטס האט זיך ר' מיילעך אויפגעשטעלט און געזאגט א פייערדיגע דרשה, ס'איז געווען שביעי של פסח און דער רבי איז דארטן געזעסן און ער האט צוזאמגערעדט אויף מיר כל דבר אסור, אפשר רעדט ער נאך יעצט אויכעט, נאר ס'האט. זעהט אויס אז כ'האב מיך אויסגעלאכט. למעשה איז משה ראטמאן געבליבן, און משה ראטמאן האט מכשיל געווען קינדער איינס נאכן ס'אנדערע, און ער איז נאך אלץ דארט. כ'הער מ'האט אים שוין אביסל באזייטיגט, ס'איז שוין דא אן אנדערע גאבע. ס'איז גארנישט, ווילאנג ער האט זיך דרייען דארט איז די פלאץ א סכנה. ווילאנג די רבי האט נאך געלעבט און ער האט געהאט דארט א תפקיד. געזאגט, האט מען געקענט פאפן דעם עולם אז ער פעלט אויס, אבער היינט וואס פעלט ער דארט אויס? איך זאג ענק נאכאמאל, ביז לאנג עטס וועטס נישט פטור ווערן די חזירים, וועט זיין א חורבן. יעצט די ניימאנס. שלום און זיין ברודער עמרם. איז שלום איז אנטלאפן אויף עולם הבא. יעצט עמרם איז געווען א פעדאפייל אין טאהש א חזיר א מניוול. ער האט באצאלט געלט, גרויס געלט אז מען זאל נישט דערציילן, דעמאלטס ווען ער איז שוין געווארן אן עושר, און נאכדעם איז ער אנטלאפן אויף מאנסי. איז די צוויי ניימאן ברודערס. מען האט זיי געדארפט האבן, האט מען געמוזט פארקוקן אז איין ברודער איז א חזיר א מניוול, אבער דא, נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס, חס ושלום, איך זאג נאר דא האט משה קיין שום דזשאב נישט מער, וואס דארף מען אים דארטן האבן? דער תירוץ איז עבדים היינו לפרעה במצרים, מ'איז עבדים פאר די חזירים. יעצט אזוי ווי איך זאג דיך מען דארף לערנען מיט די מיידלעך וועגן די דעוועלאפינג פון זייער באדי מיט די בחורים, און מען דארף לערנען אז מען טאר זיך נישט קאנווערטענט מאכן פון א זכר א נקבה, דארף מען שוין אויך לערנען אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט א גוי'טע, אונז האלט מיר שוין דארט. ס'איז דא עפעס איינער א גאריש עפשטיין, איך ווייס נישט פונקטליך ווער ער איז. ער הייסט דא שיע עפשטיין, איז דא א בילד אויף אלע בלאגס ווי ער האט חתונה ער רופט זי א גיורת, אבער קיין גרויסער גיורת קען זי נישט זיין, ווייל. דער גלח איז מסדר קדיישין, איך זאג קדיישין ווייל נישט שייך ביי גוי קיין קידושין, אבער ס'איז דא א פסוק לא יהיה קדש און לא תהיה קדשה בבנות ישראל. און דער גלח גייט מיט א לאנגן ווייסן שלייער, און די צלמים הענגען פון ביידע זייטן. רבותי, אונז זעמער שולדיג פאר די אלע זאכן, אונז האמיר נישט מחנך געווען דעם דור. מ'האט מיר זיך משוגע געמאכט מיט ווערעם אין די וואסער, און כישופ'דיגע שייטלעך, האר איז געווען אין די טרויבן, און נאך אזאלכע שטותים, רבותי ווי דיד דיס אנפארטשענעטלי אווער סעלווס, שעמען מעג מען זיך, ס'איז דא אזויפיל אידישע מיידלעך, גייט ער חתונה האבן מיט א גויטע, און דער גלח מאכט אלע די צערעמאני, און דאס האבן מיר אונז. זיך ערווארבן א ריזיגן גוטן נאמען, און יענער האט א פראבלעם אז ר' משה פיינשטיינ'ס תשובות זענען חזר'ישע תשובות, קוק וואס דא טוט זיך. יעצט מוז מען צוריקקומען נאכאמאל צו דעם סרולי שטיין, א זון פון ר' מענדל שטיין, ער איז יורד לתורה אין א געמיקסטע שול, און ס'איז יום כיפור, און ער גייט נאך דא מיט די בארד, און נאך פאר ער איז געווען א מיידל, נאך פאר. לפני מלך מלך בישראל פאר ער איז געווען א מיידל. עניוועי, איז גייט ער מיט א רעבישע עטרה און ס'א מיקסד סינעגאג און ער איז עולה און ער זאגט דבר תורה יום כיפור שחל להיות בשבת אויף א מייק. הערט אויס נאר אביסל, טוטס הערן וואס פאר א דור אונז האבן ליידער ליידער ליידער צוגעשטעלט. כ'האב געוואלט וויסן צו זיין זיידע סרול אברהם שטיין האט נאך פראבלעמען מיט בעלז, ער פלעגט צוזאמרעדן אויף בעלז, ער האט זיך געוואלט לעקן צו סאטמאר.

כי בשם קדשך נשבעת לי, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה ועל יום הכיפורים הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת, על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד.

מען זעט דא אין די בעקגראונד אין שול ווי די פרויען דרייען זיך דארט און זיי זינגען נעבעך נעבעך ווי ער איז פארקראכן, וויי געשריגן, אבער דעמאלטס נאך גוט געווען ווייל ער איז געווען א זכר, היינט איז ער שוין א נקבה, און ס'איז אויך דא א קליפ ווי ביי זיין חתונה ווי מען דרייט זיך ארום און מען זינגט אזאלכע הארציגע ניגונים, ביי זיין עכטע חתונה, נישט ווען ער איז געווען א מיידל. מיט דעם ענדיגט זיך דער צווייטער חלק פונעם שיעור פון פרשת ויצא, און ביטע הארכטס דעם דריטן חלק, א גוטן שבת.